האבן די עלטערן גערופן דעם גרויסן קאפ און געפרעגט אן עצה, האט דער גרויסער קאפ געענטפערט, אזא גרויס הארץ איז א געפערליכער מום, ער וועט זיין אן אומגליקליכער. דאס קינד האט עס געהערט און האט זיך פונאנדערגעלאכט. וואס באטייט עס וואס עס לאכט? ווייל יענער דור מיט די גרויסע קעפ האט אויפגעהערט צו לאכן, און פאר נייגעריגקייט האט מען דאס קינד ערצויגן, דאָס קינד איז געװאַקסן, און געװאַקסן איז דאָס האַרץ מיט אים. ער האָט געהאַט שײנע לאַנגע פֿיס, שײנע הענט, אַ געקרײַזטן קאָפּ, און איז געװען אין זײַן װוּקס העכער פֿאַר זײַן גאַנצן דור. צו פֿופֿצן יאָר איז ער שױן געװען אַזױ הױך, אַז װען דער גאַנצער דור איז געשטאַנען אױף אַ באַרג און ער אין אַ טאָל,

דאָס קליינע מענטשעלע מיטן גרויסן קאָפּ האָט דערזען, אַז דאָס האַרץ האָט אויך עפּעס צו זאָגן, איז ער געקומען צום יונג מיטן גרויסן האַרץ און האָט געטענהט, איך לייקן ניט, אַז דאָס האַרץ פֿאַרנעמט אויך אַ באַדייטנדיק אָרט אין מענטשנס גוף, אָבער דער קאָפּ, דער קאָפּ! דער יונג מיטן גרויסן האַרץ האָט פֿול מיט רחמנות אָנגעקוקט דאָס קליינע מענטשעלע מיטן גרויסן קאָפּ און זיך אָנגערופֿן.

פארנאכט אויפן פעלד. פידלען פידלען שפילן ערגעץ ערגעץ וואו מעלאדיען קילן גלעטן דיך מיט רו ווייטע גלאקן קלינגען מיט א שטילער פיין און די טענער דרינגען אין דיין הארץ אריין פידלען גלאקן לידער וועקן טיפן וויי רופן פריינד דיך ווידער, זעגענען זיך זיי. רויטליך א געבלומטער איז דעם הימל'ס זוים, שטייסטו א פארשטומטער און דו וואכסט אין טרוים. גלאקן, גלאקן קלינגען הינטער גרינעם וועג און אין הארצן זינגען, זינגען יונגע טעג. גליקן. אין ליבן קינדערשן קליין ביכעלע איז וואונדערליך געווען שיין, א מיידעלע געפינט א גאלדן שיכעלע וואס האט געהערט דעם פרינץ אליין, א פויערל אין דארף אן ארעמער, אן אויסגעלאכטער און א נאר, ביי זיינע ברידער א פארלארענער ווערט פלוצלום איבער זיי א האר, אַן אָרעמאַן, אַ מידער װאַנדערער, טרעפֿט אָן אַ בעטלערל אין װעג, ערשט איז דער בעטלער גאָר אַן אַנדערער, און יענער שענקט אים אַ פֿאַרמעג. אַ יונג פֿון שטאָט װיל זיך דערװײַטערן, זוכט אום אין װאַלד און װײס ניט װאָס, באַגעגנט אים אַ שײנע רײַטערין און לאַדט אים אײַן צו זיך אין שלאָס. אַלץ װאָס לעבט. אַלץ װאָס לעבט װיל לעבן, אַלץ װאָס לעבט זוכט שוץ, אין אַ װעלט פֿול בײזקײט און מיט װײניק גוטס. פלאטערן די שוואכע אין דער גרויסער וועלט ווי אין פעלד די גראזן פאר דער גרויסער קעלט. פלאטערן די שטארקע אין א וועלט פון זינד ווי אין וואלד די ביימער פאר א שטורעמווינט. דאס געזינד זאל בעאכט

דאָס העמערל, אַך, העמערל, העמערל, קלאַפּ, שלאָג שטאַרקער, אַ טשװעק נאָך אַ טשװעק, קײן ברױט איז אין שטוב שױן ניטאָ, נאָר צרות און לײד אָן אַ ברעג. אַך, העמערל, העמערל, קלאַפּ, דער זײגער ער שלאָגט שױן באַלד צװעלף, די אױגן זײ מאַכן זיך צו, גיב כּוח, אָ גאָטעניו, העלף!

צי דו בענקסט אַהײם נאָך דײַנע טאַטע, מאַמע, שװעסטער, ברודער, װאָס אָן זײ ביסטו געבליבן, װי אַ שיפֿל אָן אַ רודער? אָדער אפֿשר גלאַט דו שעמסט זיך עסן ברױט בײַ פֿרעמדע טישן און מיט בלוט, מיט הײסע טרערן שלינגסט אַראָפּ דאָ יעדן ביסן? אָדער ס'פֿעלט דיר אױס אַ מאָנטיק, און עס האָט דיר שױן געטראָפֿן, ניט אײן מאָל זיך לײגן הונגעריק אױף דער האַרטער באַנק און שלאָפֿן?

זײַנע טראָפּנס אױף די שױבן קײַקלען זיך װי טריבע טרערן. און די שטיװל שױן צעריסן, און עס װערט אין גאַס אַ בלאָטע, באַלד װעט אױך דער װינטער קומען, כ'האָב קין װאַרעמע קאַפּאָטע, מאַי קאָ משמע לן דאָס ליכטל, װאָס זשע לאָזט עס מיר צו הערן, ס'קאַפּעט און עס טריפֿט איר חלבֿ, און ס'װעט באַלד פֿון איר ניט װערן,

דער נאַכטוועכטער, שפּעט. די נאַכט איז קאַלט און פֿינצטער, טרויעריק און נאַס. אין די הײַזער רוען אַלע, שטיל און שטום אין גאַס. עלנט שלעפּט זיך נאָר דער וועכטער אויף דער גאַס אַרום. אין די שטילע הײַזער קוקט ער, בענקענדיק און שטום. דאָרט, אין ווייך און וואַרעם בעטל, שלאָפֿט זיך אַזוי גוט.

אָ, מאַמע, איך װיל אַ ביסל מילך, ס'איז טרוקן מיר מײַן גומען! מײַן קינד, אַ בײזער פּאַסטעך האָט די אַלע קי פֿאַרנומען! טאָ גיב מיר, מאַמע, ברויט אַ ביס, דעם הונגער מיר צו שטילן! ניטאָ, מײַן קינד, אַ װאַסער האָט פֿאַרטרונקען אַלע מילן! אַ װאַסער װילד, אַ װאַסער רױט האָט זי אַראָפּגעטראָגן, און אַלע מילנער זײַנען איצט אַװעק אין פֿעלד זיך שלאָגן.

די אויגן פֿול צאָרן פֿאַרגאָסן מיט בלוט, די הערצער זיי שלאָגן מיט קראַפֿט און מיט מוט. מיר שטייען בײַ אַ הויכער געמויערטער וואַנט, מיט העק און מיט האַמערס און אײַזנס אין האַנט מיר ברעכן די וואַנט.

דרינגט דיין ליד ארויס אריין און ניט ליד אליין דיין ווארט מאכט מיר נאענט ווייטסטן ארט ווערסט מיר ליב אוואו איך קום רינגלען ברידער מיך ארום און ניט ווארט דיין בוך אליין אידיש בוך ווי ליכטיג שיין פרץ מענדעלע ריי נאכאנאנד שוועב איך מיט אין אידיש לאנד ניט קיין פרעמדער ערגעץ ניט מיט מיין אידיש בוך און ליד מיט מיין אידיש צייטונג בלאט

קען מען ניט פארגעסן איצט נאך אונזער ליבן סטייטש עס איז די קליאטשע גאר אליין געבליבן און ניט נאר די קליאטשע אלע זיינע ספרים אפגעזאגט ירושה זיינען מיר ניט ארעם אפטער ביי זיין לעבן פלעגט ער אונז באגליקן אבער זיין ירושה לויטער מיט אנטיקן אין זיין קליינעם ביידל ליגט א גרויס פארמעגן לאמיר עס ניט לאזן דרויסן אויפן רעגן לאמיר עס באשיצן איצט אין צייט פון שטורעם אך דאס קליינע ביידל איז דאך אונזער טורעם.

אלטע קלאנגען לאנג פארגאנגען ניין עס קלינגט נאך צינד זינג מיר טאטע ברוך אתה און איך בלייב דיין קינד אויפן ניל שווימט דאס קעסטל אויפן טייך אויפן גרויסן ניל שווימט דאס קעסטל רואיג גלייך שווימט דאס קעסטל שטיל און די כוואליעס רוישן ניט

די וואָס גראָבן קוואַלן אויף אַ נײַער ערד, זייער ליד טוט שאַלן, זיי איז פרייד באַשערט. רידל, האַק און אייזן, זינגען אַ געזאַנג, וואַסער וועט זיך ווייזן, מעג געווערן לאַנג. טרעפט אַ שטיין זיך אונטן, גרעסער איז דער רייץ, פון די טיפסטע גרונטן, וואַסער, טו אַ פלייץ. וואַסער, ניט געזען נאָך, מורמלען, ניט געהערט, וועט עס שלאָגן שענער פון דער טיף פון ערד, ביז מע וועט זיך לאָבן מיט די קוואַלן פריש, איז אַליין דאָס גראָבן ליב דערווייל און זיס.